ברוך השם, מסכת תענית, דף ו' עמוד א', תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, יורה במרחשוון, דער רעגן וואס ס'הייבט אן צו גיין אין אנפאנג ווינטער, דער רעגן הייסט יורה, ומלקוש בניסן, דער רעגן וואס ס'הייבט אן צו גיין אין אנפאנג זומער, דער רעגן הייסט מלקוש. און ווען? דארט אין ווינטער איז חשוון און זומער איז ניסן. פרעגט די גמרא, אתה אומר דו זאגסט יורה במרחשוון אז יורה גייט אין חודש חשוון און מלקוש גייט בניסן אין חודש ניסן, או אדער אינו, אפשר איז נישט אזוי? אלא נאר יורה בתשרי, אפשר יורה איז א חודש פריער אין תשרי, און מלקוש באייר, און מלקוש איז אין אייר, וואס טוט אויף דער רעגן יורה? פארזייען טוט מען פארזייען די פעלדער אין תשרי, נאכדעם מען האט פארזייט גייט דער יורה און דאס מאכט ארויסברענגען. מלקוש, דאס איז ווען די תבואה איז שוין אויסגעוואקסן, ווי די גמרא זאגט ווייטער, דאס טוט אנפילן אז ס'זאל זיין פולע קערנדלעך אין די שטרוי, איז אפשר איז יורה אין תשרי און מלקוש איז באייר, תלמוד לומר שטייט אין פסוק בעתו. אין פסוק שטייט דאך אז יורה און מלקוש גייט אין דער צייט וואס דאס איז מלקוש, ווען איז גוט מלקוש? מלקוש איז גוט ניסן, ווייל ניסן איז שוין ארויסגעוואקסן די תבואה, און דאס איז פאר דער צייט פון דעם שניידן, דעמאלט טוט אויף דער מלקוש אז ס'זאל אן, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן דער אפטייטש פון ווארט מלקוש. און די זעלבע זאך יורה איז אויכעט גוט ווען אין חשוון, נאכדעם מ'האט פארזייט תשרי, זאל דאס מאכן די ערד זאל זיין פרוכטבאר. מלקוש, פארוואס ווערט אנגערופן דער רעגן פון ניסן מלקוש? אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל, מלקוש איז א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער, מל, פון לשון מילה, אפשניידן, קוש, די הארטקייטן, דבר, א זאך, שמל, עס טוט אפשניידן, קשיותיהם, די הארטקייט, של ישראל, פון די אידן, דאס הייסט, ווען דער רעגן גייט נישט, טוהן די אידן תשובה. דבי רבי ישמעאל תנא. אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן האט מען געלערנט, אז מל איז פון לשון אנפילן, קש איז פון לשון שטרוי, דבר א זאך שממלא תבואה, ס'טוט אנפילן די תבואה, בקשיה, אין די שטרוי, אז די תבואה, די קערנדלעך ווערן ווי מען זאגט פול. במתניתא תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט, קש איז לויט ווי מען האט פריער געלערנט, פון לשון שטרוי, נאר מל איז נישט פון לשון אנפילן, נאר מל איז פון לשון מלילות, מלילות ווערט אנגערופן די שפיצן פון די זאנגען דא וואו ס'איז די קערנדלעך. דבר א זאך שיורד וואס טוט נידערן על המלילות אויף די עקן פון די זאנגען וקשים און אויף די שטרוי. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, יורה במרחשון, דער רעגן וואס גייט חשון אנפאנג ווינטער הייסט יורה, ומלקוש בניסן. אתה אומר דו זאגסט יורה במרחשון, דו זאגסט יורה גייט אין חשון, או אדער אינו ס'נישט אזוי, אלא בחודש כסלו, אפשר יורה גייט אין חודש כסלו. דיע ברייתא איז אנדערש ווי פריער, אין דער פריערדיגער ברייתא האב איך געפרעגט סיי אויף יורה און סיי אויף מלקוש, דא אין דער ברייתא פרעג איך נאר אויף יורה, פריערדיגע ברייתא האב איך געוואלט פרעגן אז יורה זאל זיין אין תשרי, און דא יעצט פרעג איך אפשר איז עס שפעטער כסלו. אבער פון מלקוש פרעגט זיך אין דער ברייתא גארנישט. תלמוד לומר שטייט אין פסוק בעיתו יורה ומלקוש, זאגן מיר מה מלקוש בעיתו? אויף מלקוש האט זיך די ברייתא גארנישט נישט געפרעגט, ווייל מלקוש ווייס איך דאך זיכער ווען ווען איז דאס ווען? ניסן, ווען עס טוט מלקוש ווי מען האט פריער געטייטשט די די טייטשן צו מל קש צו מלילות קשין. אף יורה, אזוי די זעלבע זאך איז יורה בעיתו, אין זיין צייט, און ווען איז די גוטע צייט פון יורה? די צייט פון יורה איז חשוון, ווייל אויפן תשרי האט מען פארזייעט, איז חשוון די צייט, כיוון שיצא ניסן וירדו גשמים, אז ס'איז אוועקגעגאנגען ניסן און ס'האט גערעגנט, וועלכע רעגן האט גערעגנט? מלקוש, אינו סימן ברכה איז נישט קיין סימן ברכה, דער מהרש"א לערנט עס נישט דא, ווייל וואס פאר א שייכות האט עס דא, איך וויל דאך דא נישט, איך פרעג דאך דא נישט וועגן מלקוש, איך האב דאך נאר געהאט די גאנצע שאלה וועגן יורה, וואזשע גייט די גמרא מיר דא ענטפערן וועגן מלקוש אויף די נאך דער פריערדיגער ברייתא האט עס יא א ארט, ווייל אין דער פריערדיגער ברייתא האב איך דאך געפרעגט סיי אויף יורה סיי אויף מלקוש, זאג איך זאלסט וויסן זיין אז מלקוש איז נאר דער פלאץ די צייט אין ניסן, ווייל אויב עס גייט אוועק ניסן איז נישט קיין סימן ברכה. תניא אידך מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא יורה במרחשון דער רעגן וואס ער גייט אין אנפאנג ווינטער וואס ער הייסט יורה גייט אין חשון, און מלקוש בניסן, דער רעגן וואס הייבט אן צו גיין אין אנפאנג זומער גייט אין ניסן, דברי רב מאיר, אזוי לערנט רב מאיר, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, יורה גייט בכסלו, ביז כסלו איז די צייט פון יורה, מאן חכמים, ווער איז דאס די חכמים, אמר רב חסדא רב יוסי, דאס איז רב יוסי. דתניא מיר האבן געלערנט איזו היא רביעה, ווען איז די צייט פון רעגן? די רעגן יורה גייט אין דריי צייטן, ראשונה, איזוהי רביעה ראשונה, הבכירה, דער ערשטער רעגן איז בשלושה במרחשון, דריי טאג אין חשון. בינונית, די מיטלערע איז בשבעה בו, זיבן טאג אין חשון, מיט וויפל טאג שפעטער, מיט פיר טאג שפעטער, אפילה דער שפעטערדיגער רעגן, בשבעה עשר בו, זיבעצן טאג אין אים, דברי ר' מאיר, דאס הייסט, צען טאג שפעטער, פון דעם ערשטן ביזן צווייטן איז פיר טעג, און פון דעם צווייטן ביזן דריטן איז צען טעג. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, דעמאלט ווען לויט ר' מאיר'ן הייבט אן צו גיין דער צווייטער רעגן, לערנט רב יהודה דעמאלט איז דער ערשטער רעגן בשבעה, דער ערשטער רעגן איז זיבן טאג אין חשון, ובי"ז איז א חילוק וויפיל טעג, צען טעג, ובעשרים ושלושה אין דריי און צוואנציג טעג אין חודש, איז דא א חילוק וויפיל טעג? זיבן טעג, פון זיבעצן ביז דרײַ און צוואַנציק איז זיבן. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, בי"ז, דער ערשטער רעגן הייבט אן צו גיין בי"ז, דעמאלט ווען לויט רבי מאיר'ן גייט דער דריטער רעגן, איז לויט רב י, און לויט רב יהודה'ן דער צווייטער, איז לויט רב יוסי'ן דעמאלט דער ערשטער. ובעשרים ושלושה. אין דרײַ און צוואַנציק טאג אין חודש, ובראש חודש כסלו, ראש חודש כסלו, דאס כאפט ווי מען זאגט דעם דרייסיגסטן טאג. וכן היה רב יוסי אומר, אזוי האט רב יוסי געזאגט. ווייטער שטייט אז אויב ס'איז דורכגעגאנגען דיע דריי צייטן און ס'האט נישט גערעגנט, האבן די יחידים, די אנש חסידים ואנשי מעשה, האבן אנגעהויבן צו פאסטן, איז לויט רבי מאיר'ן ווען האט מען אנגעהויבן צו פאסטן? זיבעצן טאג אין חשוון, ווייל רבי מאיר זאגט זיבעצן טאג אין חשוון איז שוין די דריטע צייט, אבער רבי יוסי לערנט דאך אז ווען איז די דריטע צייט? כסלו. זאגט רבי יוסי, אין היחידים מתענין, די יחידים פאסטן נישט עד שיגיע ראש חודש כסלו, ביז עס קומט ראש חודש כסלו. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, הלכה כרב יוסי, וואס לויט רב יוסי'ן איז דער זמן פון ערשטן רעגן זיבעצן חשוון, פון צווייטן דריי און צוואנציג, און דער דריטער ראש חודש כסלו. אמימר מתני להא דרב חיסדא, אמימר האט געלערנט דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט בהא לישנא אין דעם לשון, בשלושה במרחשוון שואלין את הגשמים, דריי טאג אין חשון הייבט מען אן צו בעטן דעם רעגן, דאס איז אזוי ווי ווער, אזוי ווי רבי מאיר, רבי מאיר זאגט דאך אז די ערשטע צייט איז דריי טאג אין חשון, רבן גמליאל אומר בשבעה בו, רבן גמליאל זאגט זיבן טאג אין חשון, דאס איז אזוי ווי ווער, אזוי ווי רבי יודא. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, הלכה כרבן גמליאל, די הלכה איז אזוי ווי רבן גמליאל. זאגט די גמרא, כמאן אזלא, ווי ווער וועט אויסקומען? הא דתניא, דאס וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה, אז ס'האט גערעגנט זיבן טעג נאכאנאנד,

לאמער זעהן. ר' מאיר זאגט דאך אז דער ערשטער רעגן איז דריי טאג אין חשבון און דער צווייטער איז זיבן, איז דאך פין איין רעגן ביז דעם אנדערן א חילוק נאר פיר טעג, איז יעצט ווידער דער דריטער זאגט ער דאך איז זיבעצן, איז דאך פין זיבן ביז זיבעצן איז דאך א חילוק צען טעג, מיט דעם דא שטייט דאך אז פין דעם ערשטן ביז דעם צווייטן איז זיבן טעג, און פין דעם צווייטן ביז דעם דריטן איז זיבן טעג, ווי רבי יהודה קען עס אויך נישט זיין, ווייל רבי יהודה זאגט דאך אז דער ערשטער רעגן איז זיבן טאג, און דער צווייטער איז זיבעצן, איז א חילוק וויפיל טעג? צען טעג. יעצט פון צווייטן ביזן דריטן, רבי יהודה זאגט אז דער צווייטער איז זיבעצן און דער דריטער איז דרײַ און צוואַנציק, דארט איז טאקע א חילוק זיבן טעג. אבער אבער דא שטייט דאך אז אז ס'קען זיין אי דער ערשטער אי דער צווייטער, אדער דער צווייטער און דער דריטער, לויט רב יהודה'ן קען עס נישט זיין דער ערשטע און דער צווייטע, ווייל לויט רב יהודה'ן איז דאך א חילוק פון דעם ערשטן ביז דעם צווייטן צען טעג, אבער יעצט לאמער זעהן לויט רב יוסי'ן, לויט רב יוסי'ן אז דער ערשטער רעגן גייט זיבעצן און דער אנדערער גייט דריי און צוואנציג,

דריי און צוואנציג, נא, איך זאג דאך דריי און צוואנציג איז דער צווייטער, אז ס'רעגנט זיבן טעג, זאג איך עס קען זיין דער צווייטער און דער דריטער, ווען איז דער דריטער? דער דרייסיגסטער, וויפיל איז פון דריי און צוואנציג ביז דרייסיג? אכט טעג, און דא זאגן מיר דאך זיבן טעג, ווי קען עס גיין לויט ר' יוסין? זאגט רש י, אפילו חסר איז דאך סיי ווי דער ראש חודש איז דאך דער דרייסיגסטער טאג. זאגט רש י אז איך טו נאר אריינרעכענען איין טאג פון רעגן, שטייט דאך דרײַ און צוואַנציק, דארף מען פארשטיין די רש י, וואס הייסט איך רעכן נאר אריין איין טאג פון רעגן? דארטן האסטו געזאגט זיבעצן דרײַ און צוואַנציק, האסטו אריינגערעכנט ביידע טעג פון רעגן, און פארוואס טו איך נאר אריינרעכענען דא איין טאג? און מיט תוספות וועט מען עס פארשטיין, גיט א קוק אין תוספות. דער צווייטער תוספות, גשמים שירדו ז' ימים זה אחר זה, ולא פסקו, ס'האט נישט אויפגעהערט, אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה, תוספות איז גורס ס'קען זיין דער ערשטער און דער צווייטער, כיוון דלא פסקו זיבן ימים, ז' ימים, ס'האט נישט געסטאפט, זיבן טעג האט גערעגנט, דאין בין י ז לכ ג, אלא ז' ימים, ס'איז נאר זיבן טעג, ווי אזוי? י ז דער ערשטער? י"ח י"ט כ' כ"א כ"ב כ"ג אבל לא גרסינן שניה שלישית איך בין נישט גורס אז דאס קען זיין אי דער צווייטער אי דער דריטער שהרי אם יתחיל בכ"ג עס וועט אנהייבן אין דריי און צוואנציגסטן טאג וירדו ז' ימים רצופים און ס'וועט רעגענען זיבן טעג ווען זשע וועט זיין דער זיבעטער טאג ווען? דער ניין און צוואנציגסטער אכתי לא תמצא רביעה שלישית דאיכא ח' ימים ווייל ס'איז דא דאך אכט טעג פון כ"ג עד ראש חודש כסלו. ואנשי נרבונה גורסים זיי זענען יא גורס גשמים שירדו ז' ימים זה אחר זה אתה מונה בהם רביעה שני' שלישית ווי אזוי? לויט אונזער חשבון קומט דאך נישט גוט אויס, לויט אונזער חשבון איז דאך עס אכט טעג, נו כיצד? הגשמים התחילו באמצע היום, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען אינמיטן טאג פון דרײַ און צוואַנציק. וירדו ז' ימים רצופים, און ס'האט גערעגנט זיבן מעת לעת, אז עס הייבט אן צו רעגענען דעם דרײַ און צוואַנציקסטן אינמיטן טאג, טא ווען ענדיגט זיך דער רעגן? אין דרייסיגסטן אינמיטן טאג, אם כן ירדו עד חצי יום של ראש חודש, ווייל מען מיינט מעת לעת, ס'איז געגאנגען מעת לעת'ן. אמר רב חיסדא הלכה כרבי יוסי, רב חיסדא האט געזאגט די הלכה איז ווי רבי יוסי, וואס רבי יוסי האט געזאגט אז ווען איז די צייט פון דעם דריטן רעגן ראש חודש איז אין היחידים מתענין עד שיגיע ראש חודש כסלו רש"י. פרעגט די גמרא בשלמא רביעה ראשונה, איך דארף וויסן די צייט ווען ס'איז דער ערשטער רעגן פון יורה לשאול, איך זאל בעטן ותן טל ומטר. שלישית, איך דארף וויסן ווען איז די צייט פון דריטן רעגן פון יורה. להתענות, אז אויב ס'האט נישט גערעגנט ביז דער דריטער צייט, זאל איך פאסטן. שניה למאי, לגבי וועלכן דין איז מיר נוגע צו וויסן ווען עס איז די זמן פון צווייטן רעגן. אמר רבי זירא, האט רבי זירא געזאגט, ס'איז מיר נוגע לנדרים אז איינער האט געמאכט א נדר, דתנן מיר האבן געלערנט, הנודר עד הגשמים, איינער מאכט א נדר מיט דעם לשון עד הגשמים, אדער ער זאגט עד שירדו גשמים, זאגן מיר עד שתרד רביעה שניה. אז ער איז אסור פון דער זאך ביז עס גייט דער צווייטער רעגן, ביי נדרים גיי איך נאכן לשון בני אדם, און מענטשן רופן אן רעגן ביז עס גייט די צווייטע, אדער א צווייטער פשט אין רש"י איז, ווייל גשמים איז א לשון רבים, עס זאל גיין דער צווייטער רעגן, לויטן ערשטן פשט איז, ווייל ביי דעם צווייטן רעגן די סטריטס ווערן נתקלקל, דעמאלט רופן מענטשן אן גשמים, און לויטן צווייטן פשט איז, ווייל גשמים הייסט צוויי. רב זביד אמר, רב זביד זאגט איך דארף וויסן די צייט פון דעם צווייטן רעגן לזיתים צו א דין וואס איז פארהאנען ביי זיתים ביי איילבירטן דתנן מיר האבן געלערנט מייי מסי כל אדם מותרין פון ווען אן מעג יעדע מענטש אפילו רייכע מענטשן מעגן נעמען בלקט בשכחה ובפאה, ווייל מיר זאגן אז די ארעמעלייט האבן עס אויך מפקיר געווען, דעריבער מעג איך עס נעמען. משהילכו הנמושות, פון דער צייט וואס ס'גייען אין פעלד נמושות, ווי די גמרא וועט ווייטער אפטייטשן אז דאס איז א לשון די וואס זיי טוהן טאפן, זיי טוהן אלעס ארייננעמען, דעמאלט איז די ארעמעלייט זענען זיך שוין מייאש, זיי טראכטן שוין נישט דארטן צו גיין, איז עס הפקר, דעמאלט קען נעמען די לקט שכחה פאה אין פעלד יעדער מענטש אפילו א רייכער מענטש אויכעט, ווייל מיר אנדן דעת תורה אז די עניים האבן זיכער דאס מפקיר געווען, זיי טראכטן נישט מער צו גיין נעמען די זאך. פרט, ס'דא א דין ביי א כרם, ביי א וויינגארטן, אז עס בלייבט איבער אויף א ארט איין וויינטרויב, אזוי ווי ס'איז דא ביי א פעלד לקט, איז דאס אויך ביי א כרם, הייסט עס פרט ועוללות, עוללות ווערט אנגערופן אויב ס'איז דא איינציגע צווייגן. די צווייגן וואס עס וואקסט אויף זיי, איינצלע וויינטרויבן, ווי די גמרא זאגט, ס'האט נישט נישט קיין כתף און נישט קיין נטף, אזוי אויף דעם הענגל ליגן דאך דיע שורה אויף דיע, און דיע זענען ווייט איינע פון די אנדערע, דאס הייסט עוללות, ס'פון דעם לשון בעיביס, ס'נאך נישט אנטוויקלט דיע צווייגן, דאס גיט מען אויך די ארעמעלייט. און ווען מעג עס נעמען יעדע מענטש? משילכו עניים בכרם. פון דער צייט וואס די ארעמעלייט וועלן גיין אין כרם ויבואו און זיי'לן נאכאמאל קומען, יעצט אויך טראכטן שוין נישט די ארעמעלייט דארט צו גיין נעמען, איז עס שוין הפקר, איז עס שוין מותר אפילו צו עשירים אויכעט. בזיתים, ווען מעג מען נעמען זיתים? בזיתים גייט דאך אויך אן די מתנות וואס מתנות עניים. און משתרד רביעה שניה ווען עס גייט דער צווייטער רעגן ביז דעמאלט אויך טוט מען קלייבן, ווי וויל איך דא טייטשן עס דארף ממש רעגענען צו עס קומט די צייט פון רעגענען, דא איז דאך גארנישט ניט נוגע צו עס רעגנט צו נישט, איך זאג דאך אז ביז דעם זמן איז שוין דער סדר אז מען האט אויפגעקליבן אלע זיתים. און ממילא אפילו ס'איז נאך עפעס געבליבן טראכטן נישט פון דעם די ארעמע לייט דא איז דאך זיכער די טייטש נישט ווען עס רעגנט נאר ס'קומט די צייט פון רעגן. מאי נמושות? וואס מיינט מען נמושות? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, סבי די אלטע לייט דאזלי וואס זיי גייען אתיגרא אויף א שטעקן, איז ס'ווארט נמושות איז פון טאפ ד. די אלטע לייט וואס זיי גייען אזוי פאמעליך דיע טוען אלעס קלייבן, נאכדעם ווי זיי זענען געגאנגען וועט שוין קיינער נישט גיין דארט קלייבן לקט שכחה ופאה ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט לקוטי בתר לקוטי אין קלייבן און נאכדעם טוט מען קלייבן דער ארעמאן נעמט מיט מיט זיך דעם זון אז ער זאל קלייבן נאך אים נאכדעם גייען שוין דארטן נישט קיין מענטשן. איז דארף איך וויסן ווען עס איז דער זמן פון רביעה שניה כדי דאס זאל שוין זיין מותר פאר עשירים אויכעט. האבן מיר ביז יעצט געהאט צוויי זאכן וואס איז מיר נוגע צו וויסן, לגבי נדר און לגבי זיתים. ר' פפא אמר ר' פפא זאגט א דריטע זאך, כדי להלך בשבילי הרשות. ביז ווען איך האב רעכט צו גיין אויף יענעמס א פעלד? דאמר מר, מיר האבן געלערנט אז איינס פון די תנאים וואס יהושע האט זיך אויסגענומען איז געוועזן אז דעמאלט ווען איך מאך ניט קיין שאדן אין פעלד זאל איך קענען מאכן א קורצן וועג, א שארט קאט, דורך יענעמס פעלד. האבן מיר געלערנט מהלכין כל אדם, יעדער קען גיין בשבילי הרשות אין דיע וועגן וואס מען האט רשות צו גיין, עד שתרד רביעה שניה, ביז וואנען עס גייט דער צווייטער רעגן, דעמאלט ווען עס גייט שוין דער צווייטער רעגן, דעמאלט איז שוין די תבואה גרויס, דעמאלט איז שוין שווער וואס מען טוט דארטן טרעטן, דא קען מען אויך טייטשן שתרד רביעה שניה ווען עס קומט דער זמן. און מען קען טייטשן ממש עס רעגנט וואקסט גיכער. ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט אז ס'איז מיר נוגע א פערדע זאך, לבער פירות שביעית, לגבי דעם דין וואס איז פארהאנען מען דארף ארויסטראגן פון שטוב אינדרויסן די פירות פון שביעית, די היינטיגע וואך האמער דאך אין די סדרה ולבהמתך ולחיה, פרעגט איך דאך דער רש"י אויפן ארט, אויב א חיה מעג עסן פירות שביעית, מעג דאך א בהמה וואס איך דארף איר געבן עסן אוודאי עסן, נאר כל זמן אז ס'איז דא די חיה אין דעם פעלד, זי האט צו עסן דעם מין פירות, מעג איך האלטן ביי מיר אין שטוב. אז ס'האט זיך געענדיגט צו די חיה אין פעלד, טאר איך מערער ניט האלטן ביי מיר אין שטוב. איז יעדע זאך, יעדע פירה האט זיך זיין צייט. דאס הייסט, לאמיר זאגן, באנאנעס. אויב, ווי מיר ווייסן, ס'איז דא געוויסע חיות, מאנקיס, אנדערע עסן באנאנעס, כל זמן ס'איז דא באנאנעס אין פעלד, איז דאס וואס איך האב אריינגענומען צו מיר אין שטוב, מעג איך עס האלטן, אבער אויב ס'איז שוין מער נישט דא אין דעם פעלד, מוז איך מיינס ארויסטראגן, דאס איז דער זמן ביעור. שטייט דארטן לגבי ווי דער דין פון שטרוי, עד מתי ביז ווען, דתנן האבן מיר געלערנט עד מתי ביז ווען נהנין מעג מען הנאה האבן, מען מעג געבן צו עסן א בהמה, ושורפין מען מעג פארברענען בתבן ובקש של שביעית, ביז ווען מעג מען? עד שתרד רביעה שניה, ביז וואנען עס גייט דער צווייטער רעגן, ווייל זאגט דער רש"י דא אט דעם טעם, ווייל אויב עס גייט דער צווייטער רעגן איז דיע שטרוי וואס איז געווען פון פריער די פעלד איז שוין געווארן זבל, דא האב מיר זיך דאך זיכער טייטשן עד שתרד, נישט ביז עס קומט די צייט, נאר ביז וואנען עס האט טאקע גערעגנט און די שטרוי אין פעלד איז געווארן געספוילט. מאי טעמא, וואס איז דער טעם פונקט שתרד רביעה שניה, דכתיב שטייט אין פסוק ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, כל זמן שחיה אוכלת בשדה, אויב די חיה האט פון דעם מין אין פעלד, האכל קענסטו געבן צו עסן לבהמתך צו דיין בהמה בבית אין הויז, כלה לחיה מן השדה, אז דיע זאך איז נישט דא אין פעלד פאר די חיה, כלה זאלסטו ענדיגן לבהמתך צו דיין בהמה מן הבית, איז ביי שטרוי איז די צייט ווען עס גייט רביעה שנייה, די ערשטע איז איז כלה ס'האט זיך געענדיגט, די צווייטע איז כלה זאלסט דו ענדיגן א ציווי. אמר רב אבהו, האט רב אבהו געזאגט, מאי לשון רביעה? וואס איז דער לשון רביעה? פארוואס ווערט רעגן אנגערופן מיטן לשון רביעה? דבר שרובע את הקרקע, א זאך וואס מאכט פרוכטבאר די ערד. כדרב יהודה, ווי רב יהודה האט געזאגט, דאמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, מיטרא דער רעגן, בעלה דארעא הוא, ס'איז דער מאן פון דער ערד, דער רעגן מאכט אז די ערד זאל זיין פרוכטבאר, שנאמר שטייט אין פסוק, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים, אזוי ווי עס טוט נידערן דער רעגן דער שניי פון הימל, ושמה לא ישוב, דארט גייט עס נישט צוריק, כי אם הרוה את הארץ, עס טוט מאכן. פרוכטבאר די ערד, והולידה, און עס מאכט געבוירן, רוף איך אן דעם רעגן מיט דער לשון מוליד, והצמיחה, און עס מאכט וואקסן. ואמר רב אבהו, נאך האט רב אבהו געזאגט, רביעה ראשונה, דער ערשטער רעגן, כדי שתרד בקרקע טפח, אויב ס'איז געגאנגען אז ס'איז געווארן נאס די ערד אין די טיפעניש א טפח, דאס הייסט גוטער רעגן. ווי איז אבער אז ס'איז געגאנגען ווינציגער איז דאס נישט קיין סימן ברכה, איז עס נאך גלייך ווי ס'האט נישט גערעגנט, וויל איך שפעטער ווען מען זאגט דארף מען גוזר תענית זיין צו יחידים מתענים. שניה, דער צווייטער רעגן איז כדי לגוף בה פי חבית אז ס'האט שוין אזויפיל אנגערעגנט אז ווען איך דארף מאכן ליים פון דער ערד דארף איך נישט ברענגען קיין אנדערע וואסער צו דעם ארט, נאר ס'איז דא אזוי אויך צו זאגן גענוג דא אויף דעם ארט. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, גשמים שירדו, רעגן וואס האט גענידערט, כדי לגוף בהם פי חבית, אז ס'איז שוין דא אזויפיל אז מ'קען מאכן אויף דעם ארט אליין ליים מ'דארף נישט צוגעבן קיין וואסער, איז אין בהם משום ועצר, איז ביי די רעגן איז שוין גענוג, און ביי דעם ארט גייט נישט אן ועצר את השמים ולא יהיה מטר. ואמר רב חסדא, נאך האט רב חסדא געזאגט, גשמים שירדו קודם ועצר, רעגן וואס האט גענידערט פאר קריאת שמע, פאר דעם זמן וואס מען ליינט קרי' שמע, איז אפילו עס איז געווען א קליין ביסל רעגן, ס'איז נישט געוועזן כדי לגוף בהן פי חביות, איז אויכעט אין בהם משום ועצר, און דאס רופט זיך נישט אן אז ס'איז עצירת גשמים, ווייל דער רעגן וואס גייט דעמאלט, איז אין דעם רעגן דא א מזל ברכה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, לא אמרן, דאס וואס רב חסדא האט געזאגט איז נישט געזאגט געווארן, אלא קודם ועצר דאורתא, אז ס'האט גערעגנט פאר די קריאת שמע פון ביינאכט, ס'האט גערעגנט ווי מען זאגט בייטאג, אבל קודם ועצר דצפרא, ס'האט גערעגנט ווי מען זאגט פארטאגס, און אויב ס'איז געוועזן ווינציג רעגן, יש בהן משום ועצר. איז דא אין זיי משום ועצר, ווייל אויב ס'רעגנט נישט בייטאג איז עס נישט גוט פאר דער וועלט. דאמר רב יהודה בר יצחק, רב יהודה בר יצחק האט געזאגט, הני ענני דצפרא, דיע וואלקנס וואס זענען פארטאגס, לית בהו מששא, דיע זענען נישט קיין געבענטשטע וואלקנס. דכתיב, שטייט אין פסוק, מה אעשה לך אפרים, וואס זאל איך טון צו דיר אפרים, מה אעשה לך יהודה, וואס זאל איך טון צו דיר יהודה, וחסדכם, אייער גוטס, אייער חסד איז, כענן בוקר, ווי די וואלקן אינדערפרי, זע איך דאך פון דעם אז די וואלקן אינדערפרי האט נישט קיין ממש, אבער דאס איז אלץ גערעדט געווארן אז ס'איז נישט געווען דער שיעור ס'זאל אזויפיל רעגענען כדי לגוף בה פי חבית. אמר ליה רב פּפּא לאביי, האט רב פּפּא געזאגט צו אביי, וואס זאגסטו אביי, אז עס רעגנט באלד אינדערפרי איז דאס נישט קיין סימן ברכה? והא אמרי אינשי, מענטשן זאגן במפתח בבא, ווען דו עפנסט אויף אינדערפרי די טיר מטרא, רעגנט, איז דאס א סימן אז ס'וועט זיין א געבענטשטע יאר, בר חמרא, דער מענטש וואס זיין פרנסה איז ער טוט פירן מיט א אייזל תבואה פון איין ארט צו דעם אנדערן ארט, מוך שקך, לייג אוועק דיין זאק, דיין מאטראץ, וגני, לייג זיך שלאפן, וועסט נישט מאכן קיין גוטע פרנסה, ס'עט נישט אויספעלן, ס'עט זיין ווי מען זאגט א גוטע גערעטעניש, זע איך דאך פון דעם אויף אז אויב עס רעגנט אינדערפרי איז יא א סימן ברכה, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא דקטיר בעיבא, אויב ס'איז געווען גראבע וואלקנס דעמאלט איז גוט אפילו אינדערפרי, הא דקטיר בעננא, עננא ווערט אנגערופן דינע וואלקנס, דעמאלט אין בו ממש. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, טבא לשתא, ס'גוט פאר דעם יאר, דטבת, אז די חודש טבת, ארמלתא, איז אלמנה, אלמנה, דער רבינו חננאל זאגט, ווייל איך האב דאך פריער אנגערופן, דער רעגן איז ווי בעל, איז אויב עס רעגנט נישט רופט זיך אן אז די ערד איז א אלמנה, וואס איז די גוטסקייט פון דעם אז עס רעגנט נישט טבת? איכא דאמרי אנדערע זאגן, דלא ביירי ס'נישט ליידיג תרביצא, אין רש י דא צוויי טייטשן, איין טייטש איז אז תרביץ ווערט אנגערופן די ארט ווי די תלמידים קומען לערנען, אז די ווי די רבינו גרשון זאגט דא אז חודש טבת האט מען נישט וואס צו טון קיין ארבעט, דעמאלט האט מען צייט צו גיין לערנען, איז אויב דעמאלט רעגנט זענען דאך די וועגנס ווי מען זאגט שווער, קענען זיי נישט גיין פון ישיבה צו ישיבה, אבער אויב דעמאלט טוט נישט רעגענען, זענען נישט ליידיג די תרביצים, קענען די ישיבות זיין פול מיט תלמידים. א צווייטע פשט זאגט רש י, תרביצא ווערט אנגערופן, ס'דא אזעלכע פירות ווי כרשינין און אנדערע, וואס דעמאלט ווען עס טוט אסאך רעגענען וואקסט עס נישט גוט, אזוי ביי אונז אויכעט, וואטערמעלאן דארף האבן ווי מ'זאגט אסאך, אסאך זון דארף עס האבן,

פון די תבואה, פרעגט די גמרא, איני, איז דאך נישט אזוי, והא דאך אמר רב חסדא, רב חסדא האט געזאגט, טבא לשתא, ס'איז זייער גוט צו דעם יאר, דטבת מנוולתא, ווען דער חודש טבת זענען די וועגן שמוציג, אז חודש טבת רעגנט, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דאתא מיטרא מעיקרא, אויב ס'האט פריער אנגעהויבן צו רעגענען אין חשוון, דעמאלט טבת נישט גוט עס רעגנט. הא דלא אתא מיטרא מעיקרא, אז ס'האט פריער נישט גערעגנט איז עס יא גוט. א צווייטע טייטש איז דא אין רש י פונקט פארקערט, אז אויב ס'האט פריער גערעגנט איז גוט עס רעגנט טבת אויכעט, און אויב ס'האט פריער נישט גערעגנט איז דער רעגן פון טבת טוט שוין נישט אויף. ואמר רב חסדא, נאך האט רב חסדא געזאגט, גשמים שירדו על מקצות מדינה, רעגן וואס האט גערעגנט אויף א טייל מדינה, ועל מקצות מדינה, אויף א טייל פון דער מדינה, לא ירדו, האט נישט גערעגנט, אין בהם משום ועצר, דאס איז נישט קיין קללה, ווייל אויף איין ארט רעגנט ווי געהעריג, וועט דארטן זיין גענוג תבואה צו שפייזן די אנדערע ארט וואו ס'האט נישט גערעגנט. פרעגט די גמרא איני, איז דאך ניט אזוי, והכתיב שטייט אין פסוק ביי די תוכחה ביי די שטראף רייד, וגם אנכי אויך איך מנעתי מכם האב צוריקגעהאלטן פון אייך את הגשם דעם רעגן, בעוד שלשה חדשים לקציר, ווען ס'איז נאך געווען דריי חדשים צום שניידן, דעמאלט איז דאך זייער גוט עס זאל רעגענען, דעמאלט האט מען דאך פריער געלערנט עמוד א', דאס מאכט אנפילן. אז די תבואה זאל זיין פול מיט קערנדלעך, האב איך צוריקגעהאלטן, והמטרתי על עיר אחת, אויף איין שטאט האב איך געמאכט רעגענען, ועל עיר אחת לא אמטיר, און אויף איין שטאט מאך איך נישט רעגענען, חלקה אחת תמטר, איין חלק, איז מיט רעגן. ואמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן, שתיהן לקללה, ביידע איז א קללה, סיי אויף דעם ארט וואו עס רעגנט, און סיי וואו עס האט נישט גערעגנט, ווייל דא אויב עס האט גערעגנט, רעגנט אסאך, מאכט עס קאליע די תבואה, איז דאך א קשיא וואס האסטו פריער געזאגט אז אויב א טייל רעגנט יא און א טייל נישט איז נישט קיין קללה, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, הא דאתא טובא, אויב אויף דעם ארט וואו עס רעגנט טוט רעגענען צופיל, דעמאלט איז סימן קללה, ווייל דארט אז ס'רעגנט צופיל איז די תבואה ווערט פארפוילט, אין דעם אנדערן ארט וואקסט דאך בכלל נישט. הא דאתא כדמבעי ליה, אז אויף דעם חלק וואס עס רעגנט קומט אזוי פיל וויפיל עס דארף צו זיין, דעמאלט איז דאס א סימן ברכה. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, דיקא נמי, א ראיה איך טו ברינגען פון דארטן פון פסוק, דכתיב ס'שטייט תמטר מיינט מען תהא מקום מטר, ס'עט דארט זיין א ארט פון אסאך רעגן, תהא מקום מטר שמע מינה. אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט, מאימתי מברכים על הגשמים, ווען לויבט מען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס האט געגעבן רעגן? משיצא חתן לקראת כלה, ווען ס'איז דא, עס רעגנט אסאך, אויף דער ערד איז דא וואסער, און ווען ס'טוט אראפטריפן א טראפן, הייבט זיך אויף פון אונטן א טראפן, רוף איך אהן דער רעגן וואס רעגנט, רוף איך אהן כלה, און דער טראפ פון אונטן, רוף איך אהן חתן. אויך געזען די מפרשים פרעגן, ס'איז דאך פארקערט ווי פריער, פריער האב איך דאך אנגערופן דעם רעגן בעל, בעלה של ארעא, און דא רוף איך אהן דעם טראפן, רוף איך אהן כלה, ס'איז די זעלבע זאך פאקטיש, דארטן עס האנדלט זיך לגבי דער ערד, רוף איך עס אהן. איז דער דעם רעגן בעל, דא עס האנדלט זיך די די טראפ צוגייט צו דעם איז חתן כנגד כלה מאי מברך וועלכע ברכה מאכט מען און די גמרא אין ברכות זאגט דארט אזוי אז ווען איינער האט א פעלד מאכט ער א שהחיינו ווען ער האט די פעלד שותפות מיט א צווייטן מאכט ער הטוב והמטיב און דער אין אזוי א מענטשן וועלכע ברכה מאכט מען אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא געזאגט פאר רב'ס וועגן, מודים אנחנו לך ה' אלקינו מיר לויבן דיר על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו אויף יעדע טראפן רעגן וואס דו האסט גענידערט פאר אונז, ורבי יוחנן מסיים בה הכי, רבי יוחנן טוט אזוי אויספירן, אילו פינו מלא שירה כים. אויב אונזער מויל זאל זיין פול מיט געזאנג ווי דער ים, אזויפיל ולשוננו רינה, אונזערע צינג זאלן זינגען כהמון ווי די שטורם גליו, איז עס נישט גענוג וכולי עד ביז אל יעזבונו רחמיך ה' אלוקינו ולא עזבונו ברוך רוב הודאות דאס ווארט רוב. איז דאך די טייטש נישט אלעס, נאר א מערהייט. אמאל טרעפט מען דאס ווארט רוב און נישט די טייטש די מערהייט, נאר רוב איז די טייטש א סך. יעצט האב איך געלערנט פשט, אז רוב איז די טייטש מערהייט. פרעגט די גמרא, רוב ההודאות, די מערהייט פון לויבן, ולא כל ההודאות, נישט אלע לויבן, איך דארף דעם אייבערשטן נאר מערסטנטייל זאכן לויבן. מען דארף דאך אים אויף אלעס לויבן. אמר רבא האט רבא געזאגט, אימא, זאג קל הודאות אז מען דארף אים אלע זאכן דארף מען אים לויבן. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, הילכך נימרינהו לתרווייהו, איך קען זאגן ביידע, אויב איך זאג פריער קל הודאות איז דאך שוין דעמאלט די טייטש דאס ווארט קל הודאות פון אלע הודאות, קען איך שוין זאגן ורוב הודאות, דעמאלט איז די טייטש דאס ווארט רוב הודאות נישט די מערהייט פון הודאות, נאר אסאך זאכן דארף מען אים לויבן.